און יעצט האט יעקב אבינו גערופן זיינע אלע צוועלף קינדער און זיי געגעבן א ברכה אזוי ווי עס פירט אויס ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם און דאס איז א פאעם, מ'דארף געדענקען אז ס'איז דא פארשידענע סגנונות, פארשידענע סטיילס פון שרייבן, פארשידענע סטיילס פון מעשה אין די תורה, ס'איז דא מעשה'ס, ס'איז דא רשימות, מ'האט געלערנט נעכטן, לעצטנס, און ס'איז דא פאעטרי, אזוי ווי עס איז דא די שירת הים און אזוי ווייטער, און עס האט זיך אן אייגענע שפראך, אסאך מאל איז דא געוויסע ווערטער וואס אין די פאעמס מיינט עס איין זאך און די באופן כללי מיינט עס א אנדערע זאך, בכלל געוויסע סטיילס, געוויסע וועגן פון רעדן וואס מער פאעטיש, מער מרומז, מען דארף פארשטיין פון וואס ער רעדט, אסאך זאכן פון דא וואס מען דארף מעיין זיין וואס מיינט אוסרי לגפן עירה, פון וואס רעדט זיך עס, וואס איז די נמשל כאילו, וואס מיינט דאס. און ס'איז אויך אז זיי האבן גערעדט ס'איז אויכעט נבואות, פשוט פשט הייבט זיך אן הקבצו ואגידה לכם האספו ואגידה לכם מה שיקרא אתכם באחרית הימים גייט אויף די ברכות וואס די ברכות שטייט באחרית ימים נישט באחרית ימים ימות המשיח עפעס וואס איז נאכנישט געשען אחרית ימים בפשטות מיינט אין די שפעטערדיגע טעג אחרית מיינט נישט ענד אחרית מיינט אחר נאך נאך די צייט ס'הייסט נישט יעצט וואס ענק

שטייט אויף אויף דן אז ער גייט זיין א גוטע לוחם, דאס איז די צווייטע זאך, יא עס רעדט זיך אסאך וועגן מלחמות, דן איז א יהי דן נחש עלי דרך, ער וועט כאפן זיינע, גד אפשר אויכעט, בנימין זאב יטרף, און אזוי ווייטער, מענטשן וואס זענען גוטע גוטע לוחמים, דאס איז אויך א וויכטיגע זאך, אוודאי יהודה אפשר, מטרף בני עלית, אפשר מיינט עס דאס, כרע רבץ כאריה, אזא שטארקע לוחם, דאס איז א וויכטיגע זאך פאר די אידן וואס גייען זיין אין ארץ ישראל שפעטער, זיי דארפן זיין גוטע לוחמים, און די דריטע זאך וואס ער רעדט איז ענינים פון הצלחה, הצלחה גשמית, הצלחה פון די תבואה, מען קען זאגן כאילו מען טראכט וואס גייט זיין אין ארץ ישראל, מען קומט אין ארץ ישראל, מען קומט אין די שבטים וואוינען אין ארץ ישראל, בזמן בית ראשון למשל, וואס וואס פארא זאכן איז דא צו רעדן? איינס איז דא וואס צו רעדן ווער ס'איז א גרויסער לוחם? ווער ס'קען מגן זיין אויף ארץ ישראל, אייננעמען ארץ ישראל און אזוי ווייטער, און ווער וועמענס קרקע האט גוטע האט גוטע פירות, יוסף שטייט א אריכות, האט ברכת תהום, ברכת שדים ורחם, ברכת און אזוי ווייטער, די זעלבע זאך זעט מען ביי יהודה האט גוטע וויינגארטנס, זבולון מאכט ביזנעס, לחוף ימים ישכון, לויט וואס מ'לערנט, יששכר עפעס רובץ בין המשפתים, הארץ כי נעמה פשטות מיינט אז ער ארבעט און זיין פעלד גייט גוט און אזוי ווייטער, דאס איז די דריטע זאך פון מאשר שמנה לחמו האט גוטע גוטע לחם דאס איז די דריטע זאך די פערטע זאך קען מען זאגן מבורך בבנים אזוי ווי מען זאגט ברכת הבנים ברכת שדיים ורחם דאך טייטש אז די שדיים און די רחם זאלן האבן גוטע קינדער און גוטע מילך פאר די קינדער די שדיים און די זעלבע זאך אפשר מיינט דאס בן פורת עלי יוסף אין לשון פרי ורביה קיינער ווייסט נישט ווייטער אפשר גד גדוד יגודנו מיינט אז ער גייט האבן גרויסע גדודים אפשר נאך דעם וואו זיי גייען וואוינען. נאך א חלק פון די אחרית הימים שמעון און לוי גייען נישט האבן קיין אייגענע נחלה אחלקם ביעקב ואפיצים בישראל אזוי ווי עס ווייזט אונז שפעטער אז שמעון און לוי האבן נישט געהאט זייער אייגענע נחלות זיי האבן זיך געווען צוטיילט צווישן די אנדערע דאס איז דאס איז די נושא פון נושא פון ברכת יעקב און דאס דארף מען לערנען ווען מען קוקט ברכת יעקב אביסל פארשטיין און אסאך דמיון אסאך פאעטרי וואס מען דארף קענען פארשטיין וואס יעדע זאך מיינט נאכדעם ענדיגט זיך עס. מיט דעם אז יא ויכל יעקב לצוות את בניו, דאס איז אנטשולדיגט, עס ענדיגט זיך די ברכה און עס הייבט זיך אן און ער געבט זיי א ציווי, ס'הייסט ער חזר'ט זיך איבער, אזוי ווי די ברכה איז דא צוויי ברכות, א ברכה פאר יוסף און א ברכה פאר יעדע, אויך די ציווי מ'זאל ארויסנעמען יעקב פון מצרים איז דא כאילו צוויי, ס'איז דא ער האט משביע געווען יוסף, ער איז די יכולת לעשות, און אויך האט מצוה געווען את בניו, אז זיי זאלן צוריק טראגן צום מערת המכפלה און ער לייגט אראפ די מקח וממכר פון מערת המכפלה וואס דארט האט מען געקויפט און דארט האט מען געלייגט רבקה און יצחק און אזוי ווייטער. און ויכל יעקב לצוות את בניו, און ער איז געשטארבן. איז דאס איז די די לעצטע זאך וואס יעקב האט געטוען, געבן א ברכה און געבן א מצוה אז מען זאל מען זאל אים באגראבען אין ארץ ישראל, און די נעקסטע פרק גייען אונז לערנען די מעשה פון די קבורה פון יעקב, און וואס איז געשען צווישן יוסף און זיינע ברידער נאכדעם וואס יעקב אבינו איז געשטארבן.